ס'איז אָנגעריטן קאַפּיטאַן ראָטבאַך. ער האָט זיך אַ בייג געטאָן איבערן פֿערדס קאָפּ, געטײַטלט מיטן שײַנוואַרפֿער אויף אַ שטיקל מאַפּע. ער האָט נישט באַפֿוילן, ער האָט גערעדט ווי צו חבֿרים, איר הערט? דאָס באַשיסן אונדזערע פֿינף דײַטשישע טאַנקען. אויב מיר וועלן קומען צו הילף, איז דאָ אַ מעגלעכקייט אָפּצושלאָגן בײַם שׂונא די טאַנקען אָדער זיי צעשמעטערן. ווער פֿון אײַך וואָלונטירט? דער שונא באשטייט פון א פופציג זעלנער. ערשט איצט ווען די זעלנער האבן זיך צושאטן אין דער ברייט, זיינען גרייט געווען צו ווארפן זיך אויפן שונא, וואס איז ניט געווען צו זען, ערשט איצט האבן זיי זיך געכאפט, אז דער וועג, דאס זיינען זומפן און בלאטעס.

און אז דאס פייער פון דעם שונא איז געווארן שטארקער, געקומען רעכטס און לינקס האט דער קאפיטאן ראטבאך א געשריי געטאן, הורא! כלאפצי! דער קאפיטאן איז אראפ פון פערד און איז דער ערשטער אריין אין די זומפן וואס האבן געשמעקט מיט אפפאל מיט פאסקודסטווע.

די שװאַרצע פֿעטע בלאָטע האָט אײַנגעשלונגען די קנעכלעך, אײַנגעשלונגען די פֿיס איבער די לענדן. די מורא און שרעק, אַז אַלץ צעשװימט אונטער די פֿיס, האָט בײַ די זעלנער געטריבן די אױגן פֿון קאָפּ, האָט אָנגעגאָסן דעם קאַרק מיט גבֿורה. פֿון די זומפּן האָט זיך געהױבן דער טױט. אַ זעלנער האָט זיך צעשריִען. כ'גײ װײַטער נישט! מעג עס די ערשטע כאָלערע נעמען. בעסער אַ קויל פֿון דעם שׂונא, האָט אַ צווייטער אונטערגעכאַפּט, איידער אומצוקומען דאָ אין דער בלאָטע. קאַפּיטאַן האָט זיך געכאַפּט, אַז דער שטח צווישן אים און די זעלנער וואַקסט. ער האָט אַ הייב געטאָן דעם רעוואָלווער, אַ דריי געטאָן מיטן קאָפּ אויף צוריק, און די ציין זיינע האָבן זיך געבלעזלט ווי ביי אַ חיה, ווען זי דערשמעקט אַ געפֿאַר. ער האָט זיך צעשריגן. כ'וועל דערשיסן יעדן איינעם וואס וועט גיין צוריק. דאס וועט מען נאך זעהן. האלטס מויל! נישט איך! כ'האב נאך קיינמאל נישט געהאלטן ס'מויל פאר קיין איד, מעג ער אפילו זיין א קאפיטאן. ס'איז געווארן א וויילע שטיל. עס האט אויסגעזען אז נאך א רגע וועלן די איבערגעשראקענע זעלנער ווי די בהמות פאר דער שחיטה נעמען לויפן אויף צוריק. דער קאפיטאן, דער איד, האט פון כעס אינגאנצן געציטערט, און כאטש די אויגן ביי אים האבן געברענט, איז אים דורך א קעלט. וואס טוט ער דא? פאר וועמען שלאגט ער זיך? פאר דעם כאם וואס האט נאך קיינמאל נישט געהאלטן ס'מויל פאר א איד? ער האָט זיך נישט צוגעהערט צו די אייגענע טענות, זי געטריבן פֿון זיך. ער האָט אַ הייב געטאָן דעם רעוואָלווער און געציילט די ווערטער, ווי ער וואָלט קאָמאַנדוועט אַ באַטאַליאָן. ווער ס'וועט אַוועק פֿון דאַנען אַ קויל אין קאָפּ, ס'איז אָנגעלאָפֿן אַ שטיק פֿײַער מיט אַ געפֿײַף און אַ געברום. די בלאָטע אַרום די זעלנער איז געװאָרן הײס, האָט גענומען קאָכן, זיך גענומען שױמען, זיך אַ הײב געטאָן מיט אַ סװישט װי אַ ראַקעטע, װאָס האָט בײַ אײנעם צוגענומען דעם אָטעם, בײַ דעם אַנדערן, די ראִיה. זעלנער האָבן זיך געקאָרטשעט אין די בלאָטעס, זײַנען אומגעקומען. די זומפן האָבן געקרעכצט, געשראָקן מיט טויט. דער קאַפּיטאַן האָט זיך געבעטן בײַ די זעלנער, געדענקט, ברידער, אין אונדזערע הענט ליגט דער גורל פֿון פּוילנס אַרמײ, ליגט דער גורל פֿון גאַנץ פּוילן. ווער ס'וויל פֿרײַוויליק נישט גיין שלאָגן דעם שׂונא, קאָן זיך אומקערן. און אויב ס'איז אונדז באַשערט צו שטאַרבן פֿאַר פּוילן, לאָמיר כאָטש שטאַרבן שיין, הורא כלאפצי, לאמיר כאטש שטארבן שיין. די זעלנער האבן זיך א לאז געטאן נאכן קאפיטאן, ער אויף אפריער, אין איין האנט האט ער געהאלטן דעם רעוואלווער אין דער צווייטער ס'פערד פארן ציימל. ס'פערד האט געסאפעט, געוויינט, געבלאזן מיט די זייטן. ער האָט זיך נאָך מער געשראָקן ווי דער מענטש פֿאַר די בלאָטעס פֿאַרן טויט. איבער הונדערט זעלנער, דורכגעוועקטע, אויסגעשמירטע, ווי די שדים, האָבן דורכגעשניטן די זומפּן און זיך צעשאָטן צווישן די ביימער פֿון דעם אָלשענעם וואַלד. אַ שטיק לאָנקע האָט אַ בלישט געטאָן, פֿון אַלע זײַטן האָט זיך געהערט, אונדזערע! פּויליש מיליטער! ס'איז מיט אַ מאָל געוואָרן ליכטיק. אַ טאַנק האָט געברענט. די שרעק פאר די זומפן פארן טויט איז ווי אויסגערונען, די ערד האט זיך גענומען צינדן אונטער די פיס און אין די אויערן איז געווארן שטיל, כאטש די טאנקען האבן נישט אויפגעהערט צו שיסן, פליק, פליק, זיינען געקומען מיט אזא שנעלקייט אז ס'איז אוממעגליך געווען זיי צו ציילן. דער קאפיטאן, אן אויסגעשמירטער, א באק צעבלוטיגט, איז ארונטערגעקומען מיט די פלעשער נאפט, ער האט געפרעגט, ווער וואלונטירט? אלע וואס האבן אים ארומגערינגלט האבן אויפגעהויבן די הענט. צען זעלנער האבן זיך אוועקגעשארט אויף די בייכער מיט די פלעשער נאפט. די איבעריגע האבן זיך צעשאטן הינטער די ביימער, א שערענגע נאך א שערענגע געשיקט אויף אפריער פעכערס פייער צו פארשטעלן די צען מיט די פלעשער. איבערן וואלד, איבער די זומפן, זיינען געשטאנען קנוילן רויך. עס האט זיך דערהערט איין אויפרייס, באלד א צווייטער. בשורות האבן געוואנדערט פון איין קופקע זעלנער צו דער אנדערער, דריי טאנקען ברענען שוין! הורא כלאפצי! הורא! קאפיטאן ראטבאר האט זיך געטראגן אויף אפריער. אנשטאט דעם רעוואלווער האט ער איצט געהאלטן א ביקס אין דער האנט. ער איז געלאפן מיט דער אייגענער הוילקייט וואס האט געהאלטן אין איין וואקסן אין אים. נאך אים א הונדערט אויסגעשמירטע זעלנער מיט אנגעשטעלטע באיאנעטן, דאס האבן זיי זיך געטראגן אנטקעגן די עטליכע צענדליג דייטשן, זיי געוואלט אפשניידן דעם וועג אין וואלד אריין. דער וואלד, די זומפן, זענען געשטאנען אין פלאמען. ווען ווארשע האט געברענט. דער שונא האט נישט געלאזט אטעמען. יעדע שעה, יעדע צוויי שעה, ווען די שטאט סיגנאלן האבן זיך אומגעהייעריש צערעוועט, אנגעזאגט אז דייטשישע עראפלאנען טראגן זיך איבער ווארשע, איז אין דער זיבן שטאקיגער מויער וואס אויף פלארי גאס נישט געבליבן קיין לעבעדיג נפש. די איינוואוינער פון הויז האבן זיך אויסבאהאלטן אין דעם טיפן פייכטן קעלער וואס האט זיך געצויגן אונטער דער גאנצער לענג פון דער מויער. דעם אויבן אן אין קעלער האבן פארנומען דער אינזשעניער פיאסעצקי און דער פילאלאג בערסאן. דער אינזשעניער, וואס איז מיט א יאר קריק געווען אין ניו יארק, האט זיך פון דארט אהיימגעבראכט א קליינע האנט-ראדיא. ווי נאר אן אלארם דער אינזשעניער מיט דער ראַדיאָ אין דער האַנט האָט נישט געוואַרט אויפֿן עלעוועיטאָר. פֿון פֿינפֿטן שטאָק האָט ער זיך געטראָגן מיט די טרעפּ אין קעלער אַרײַן. נאָך אים האָט זיך געטראָגן בערסאָן, וואָס האָט געוואוינט אויפֿן זיבעטן שטאָק אין אַ דאַך-שטיבל. און אַז די שכנים האָבן אַרומגערינגלט דעם אינזשעניער, געוואלט וויסן צי פראנקרייך צי ענגלאנד שיקן הילף האט פיאסעצקי זיך נישט גערירט אן בערסאנען וואס האט איבערגעזעצט אויף פויליש יעדעס שטיקל נייעס וואס איז געקומען פון דייטשלאנד פון פראנקרייך פון ענגלאנד און די קליינע האנט ראדיא האט געבראכט נייעס פון אויסלאנד בערסאן האט איבערגעזעצט און אנשטאט צו דערציילן אז מען שיקט הילף קיין ווארשע, האט די ראדיא ווי חוזק געמאכט, דערציילט דא אין פראנצויזיש, דא אין ענגליש, אז מען באמבארדירט ווארשע. ווען זיי, די פארשפארטע אין קעלער, האבן געהערט דאס פלאצן פון צינד-באמבעס, דעם קלימפער פון אויסגעהאקטע שויבן, דאס קראכן פון הייזער און מויערן. דאס אלץ האט זיך דערטראגן אין קעלער אריין, ווי ווייטע דונערן. אזוי האט עס אנגעהאלטן איבער א וואך, ניט געווען קיין טאג, ניט געווען קיין נאכט. מיט פארמאכטע אויגן האט שוין יעדער געטראפן אין פינסטערן קעלער אריין, און ארום דעם קעלער, ווארשע אין פלאמען, ווארשע אין חורבות. און אין דער קעלער-פינסטערניש איז מען געשטאנען געבויגענע ארום דעם קליינעם קעסטל, ווי ס'וואלט נישט געווען קיין האנט-ראדיא,

שוין יארן ווי דער פילאלאג שלמה בערסון האט געארבעט אויפן שמואל בוך, ער האט צוגעגרייט א נייע אויסגאבע מיט אן אריינפיר וואס האט געזאלט פארנעמען איבער צוויי הונדערט זייטן מיט א ווערטערבוך מיט נייע דאטעס וואס האבן געדארפט באווייזן אז דאס שמואל בוך איז געשריבן געווארן אין דעם צוועלפטן יארהונדערט. ער האט געציטערט איבערן מאנוסקריפט, זיך ארום געטראגן מיט אים ווי א מוטער מיט א יונג קינד וואס מען לאזט עס אליין ניט איבער אין שטוב. און אז די מהומה האט אויסגעבראכן האט ער אויסגעבעט מיטן מאנוסקריפט דאס וועסטל, עס געטראגן אויף זיך בייטאג, ביינאכט, ביים קלענסטן אלארעם, בערסון איז ארויס פון שטוב. דער עלעוועיטאר איז בלויז געגאנגען ביזן זעקסטן שטאק. בערסון האט געוואוינט אויפן זיבעטן, וואס איז ענליכער געווען אויף א בוידעם ווי אויף א שטאק. ער איז קיינמאל נישט געפארן מיטן עלעוועיטאר. ער האט זיך שטענדיג געטראגן אין קעלער אריין מיט די טרעפ, און געהאט איין פארלאנג, אז אויב אומקומען איז צוזאמען מיטן מאנוסקריפט. אזוי זענען פארביי צוועלף טעג.

די מאנוסקריפטן האט בערסאן אויך גענומען טראגן מיט זיך, און נישט בלויז די. בערסאן, וואס האט שוין טעג נישט דערעסן און שוין נעכט ניט דערשלאפן, האט מיטאמאל גענומען אויסזען ברייטער און דיקער, אין די הויזן-קעשענעס, אין די בוזים-קעשענעס אומעטום ביכער. בלויז דאס פנים אונטער א קאפ ברוינע האר איז איינגעלאפן, אין די גרויע אויגן, פיבער, און פון דער זייט האט דאס פנים אויסגעזען ווי א שארפער דרייעק. די שכנים, אלע פאלאקן, האבן גענומען קוקן מיט חשד אויף בערסונען, דער ראק, די הויזן, ווי בערסון וואלט זיי אויסגעוואקסן. א שכן האט אים געפרעגט, פאניע בערסון, איר האט אנגעטאן א שטאלענע וועסט? אַ פּאַפּירענע, האָט בערסון צעקנעפּלט די וועסט, געוויזן אויף די מאַנוסקריפּטן, און דער בליק איז בײַ אים געוואָרן שאַרף ווי אַ האַק. אַ צווייטער שכן האָט זיך צוגעלייגט אַ פֿינגער צום שטערן, געוויזן אויף בערסונען. געהייסן האָט עס, אַז פֿון צרות האָט דער ייִד געקראָגן אַ מיש אין קאָפּ. אַ דריטער שכן האָט זיך אָנגערופֿן, דאָס טראָגט דער פּאַן בערסון מן-הסתּם דאָס פֿאַרמעגן מיט זיך. און ווי בערסאן האט זיך געקליבן ענטפערן, איז אנגעלאפן אינזשעניר פיאסעצקי מיט דער האנט ראדיאו. ער האט געוויזן אויפן הימל וואו א דייטשער עראפלאן איז נידעריג געפלויגן און געשטעפט די לופט. דערנאך האט ער א כאפ געטאן דעם ייד פאר א האנט אין קעלער אריין פאניע בערסאן. און ווי דער אינזשעניער האט ארויסגעזאגט די ווערטער, האט זיך א דינער פלאם ווי א צוויי שארפיגע שווערד א הייב געטאן פון הויף און צוגענומען ביי אלעמען די ראיה. נאכן פלאם, א קנאל, ווי מ'וואלט שטיינערנע בערג צעריסן, און נאכן קנאל, אן אומגעהייעריג געשריי. דער

ער האט זיך א רגע גע'ישב'ט זאל ער נעמען די ראדיא, ער האט געזען ווי הענט הייבן זיך צו אים אויף פון קעלער ארויס, געהערט ווי מען רופט אים, פאני בערסאן! פאני בערסאן! דער איד האט א ריץ אין קאפ, דער מענטש איז פון זינען, שלמה בערסון האט זיך נישט אומגעקוקט, ער האט זיך גענומען הייבן מיט די שטיגן, איין שטאק, צוויי, דריי, און אז ער איז דערגאנגען צום זיבעטן שטאק, איז אין אים אויפגעגאנגען א רואיגקייט. יעדע באמבע, יעדער שראפנעל האט זיך זיין באשטימטן אנגעצייכנטן וועג, און עס איז אלץ איינס וואו מען זיצט, צי אין קעלער צי אויפן זיבעטן שטאק. שלמה בערסון האט ארויסגענומען די מאנוסקריפטן פון די קעשענעס פון דער וועסט, ער האט זיי צעלייגט אויפן טיש, דערנאך האט ער געעפנט איין פענסטער, א צווייטס, ער האט אראפגענומען פון א פאליצע דעם שבט יהודה, ער האט געלייענט. לאמיר נישט מיינען אז דער ביטערער גזר איז אויסגעגאסן געווארן בלויז אויף אונזער דור.

וואס דער לעצטער פוילישער קעניג האט אויסגעבויט. עס האט זיך געזען ווילאנוב וואוהין סאביעסקי איז אנגעריטן פון ווין וואו ער האט צושלאגן דעם טערק. ביידע פאלאצן האבן געברענט. און פון דעם פייער האט זיך געהייבן דער פויגל וואס לעבט אייביג. בלויז יעדע טויזנט יאר ווארפט דער פויגל אראפ פון זיך די פעדערן, ווערט פארברענט, און פון דעם אייגענעם אש

וואס איז נאך געשלאפן, ארומגענומען די פוילישע רעגירונג וואס איז געלעגן צונויפגעפאקט אין די צוואַנציק אויטאמאבילן און האט נישט געוואוסט צי זי בלייבט אין קרעמעניץ צי זי פארט ווייטער, און אויב ווייטער, וואוהין. די מיליטערישע וואך האט באגלייט איין מלוכישן דעפארטמענט נאכן אנדערן, זיי צושטעלט אזוי אז ס'זאל זיך נישט ווארפן אין די אויגן, און אויב דער שונא וועט באפאלן, זאל לייכטער זיין צו אנטלויפן. דאס אויסלענדישע מיניסטעריום וואס האט פארנומען בלויז צוויי אויטאמאבילן איז נישט אריינגעפארן אין שטאט אריין, ס'האט זיך פארקערעוועט אויף א באטשנעם וועג, א בלאטיגן, אויסגעזעצט מיט נאקעטע ביימער. אויף א פריער איז געריטן די וואך, נאך דער וואך די צוויי אויטאמאבילן. אזוי איז מען אפגעפארן א מינוט צוואנציג. מען האט זיך אפגעשטעלט אין א שררהיש הייפל וואס איז באשטאנען פון א הילצערן הויז און פון צוויי געמויערטע שייערן. די אויטאמאבילן, די פערד, האט מען אריינגעפירט אין די שייערן און ס'איז קריג געווארן נאכט. ארום און ארום, רעגן, ווינט און חושך. די טיר וואס אויפן גאניקל האט זיך געעפנט. דער דירעקטאר איבער אויסלענדישע עניינים דאקטער כוויסטעק, זיינע געהילפן און סעקרעטארן זענען אריין אין הויז און די טיר האט זיך נאך זיי פארמאכט. די שטוב איז געווען ווארעם און ליכטיג, אזוי ליכטיג אז די אריינגעקומענע האבן אזש פארמאכט די אויגן. און אז זיי האבן די אויגן קריק געעפנט האבן זיי דערזען פון איין זייט דעם שררה, פון דער אַנדערער די שׂררהסטע, און אין דער מיט דעם שׂררהס טאָכטער. זי האָט געהאַלטן אַ פּוילישן אָדלער אויסגעשטיקט פון זילבער און גאָלד. ס'מיידל האָט אַ הייב געטאָן דעם אָדלער, און איר קול האָט געציטערט, איז פול געווען מיט טרויער. זייט געגריסט, געהויבענע געסט! מיט דעם זעלבן אָדלער בין איך אַנטקעגן געגאַנגען פּילסודסקיס לעגיאָנערן, די בויער פון דער פּוילישער מלוכה. און מיט דעם זעלבן אדלער באגריס איך אייך, און כ'האף און גלייב אז מיט גאט'ס הילף וועלן מיר צעשלאגן דעם שונא. אזוי גלייבט יעדער פאליאק, האט דאקטער כוויסטעק לאנג געדריקט דער מיידל'ס האנט און געטראכט ביי זיך, ווי אלט קען זי דען זיין אז זי האט נאך באגריסט פילסודסקי'ס לעגיאנערן? ער האט זיך געכאפט אז דאס מיידל מיטן קינדערשן פנים איז א הויקער, מען האט עס אבער באלד פארגעסן. דער שררה, ס'ווייב, די טאכטער, אלע האבן האפירט די געהייבענע געסט. אויפן טיש, פליישן, קעזן, ברויט, פוטער, קאנפיטורן. אויפן טיש, שנאפסן, הייסער טיי, הייסע קאווע. און אז די געסט האבן זיך איבערגעכאפט די הערצער, האט דער דאקטער כוויסטעק געפרעגט דעם באלעבאס. און ווי איז אין שטאט? דערווייל גאט צו דאנקען רואיג פאניע דירעקטאזשע. דאקטאר כוויסטעק האט א קוק געטאן אויפן זייגערל וואס איז געווען צוגעשנאלט צום האנטגעלענק. שוין באלד זעקס. אכט אזייגער האבן מיר א זיצונג וועלן מיר שלאפן א צוויי שעה. די געלעגער זענען געבעט האט דער שררה געעפנט א טיר וואס האט געפירט אויפן ערשטן שטאק ארויף, און ווי די געסט האבן זיך גענומען געזעגענען מיט דער שררות'טע מיט איר טאכטער, האט זיך דערהערט איין אויפרייס נאכן אנדערן, נישט בלויז די שויבן האבן געציטערט אין די טאפלטע פענסטער, נאר די ווענט האבן מיטגעציטערט. ס'איז געווארן א ווייל שטיל. דאקטער כוויסטעק, אן מורא אין פנים, האט א זאג געטאן. דער דייטש באשיסט קרעמעניץ פון דער לופט! קיינער פון דער סוויטע האט ניט געענטפערט, ווי מען וואלט ביי אלעמען אפגענומען ס'לשון. דאקטער כוויסטעק האט געפרעגט דעם באלעבאס. ס'איז א הילצערן הויז? יא, פאניע דירעקטאזשע. און א געמויערטן קעלער האט איר? מיר האבן דריי, פאניע דירעקטאזשע. פירט אונז אין קעלער אריין. דער קעלער, טיף און לאַנג װי אַ הײל, האָט געשמעקט מיט קאַרטאָפֿל, מיט בוריקעס, מיט מערן, געשמעקט מיט דוכנע פֿלאַנצן. דער קעלער איז גלײַך פֿאַרװאַנדלט געװאָרן אין אַ מיניסטעריום-געבײַדע. צום דירעקטאָר פֿון אױסערלעכע ענינים, צום דאָקטער כװיסטיק, איז אוממעגלעך געװען אָנצוקומען. ער איז געזעסן אײנער אַלײן בײַ אַ טישל. אַרום און אַרום, נײַע לעדערנע װאַליזעס.

דאָקטער כוויסטעק האָט אַוועקגעלייגט דעם רעוואָלווער אויף דער מאַפּע פון פּוילן. ער האָט געשאָלטן אין טאַטנס טאַטן אַריין, וואָס צווישן אייגענע, צווישן פּאָלאַקן, דאַרפן זיין היצלערס און שפּיאָנען, אַנדערש וואָלט דער שונא נישט געוואוסט, וואו די פּוילישע רעגירונג באַהאַלט זיך אויס. ער האָט אַ רוף געטאָן זיין הויפּט-סעקרעטאַר. הערסט, יולעק, כ'הייב שוין אָן צו גלייבן, אַז איך אַליין בין אַ שפּיאָן. צי אפשר דו יולעק? ווי מיר קלייבן אפ א באהעלטעניש, צי איידער מיר קלייבן נאך אפ, ווייסט שוין דערפון דער סענע. דריי ביינאכט האב איך נאך אליין ניט געוואוסט אז מיר קלייבן זיך קיין קרעמעניץ, און ווי מיר זענען אנגעקומען, דער שונא איז דא. ס'איז דאך א קללה, ניט אנדערש ווי אין יעדן פוילישן הויז געפינט זיך א דייטש, וואס שפיאנירט, וואס גיט צייכנס דעם שונא, ניט אנדערש. וואס זאגסטו יולעק? טאקע אויס אויס פוילן? וואו אנטלויפט מען ווייטער? דער דירעקטאר מיטן הויפט סעקרעטאר האבן זיך געקוקט אין די אויגן וואס האבן זיך געצונדן פון אויסטריקעניש, א רגע, צוויי, דריי, צוואנציג יאר האבן אויפגעבליצט, זיך א צינד געטאן און פאר די אויגן האט זיך געשאטן אש, אַ שנירל אַש, איז דאָס אַלץ? אַ זעלנער פֿון דער װאַך האָט געלאָזט װיסן. לײטענאַנט פֿײַנס װיל זיך זען מיטן דירעקטאָר. אַ סעקרעטאַר האָט געלאָזט װיסן דעם הױפּט פֿון די געהילפֿן. לײטענאַנט פֿײַנס װיל זיך זען מיטן דירעקטאָר. דער הויפט געהילף איז געשטאנען פארן דאקטער כוויסטעק ווי פאר מלכות. לייטענאנט פייאנס וויל זיך זען מיטן פאן דירעקטאר. דער דירעקטאר האט זיך צוגעזעצט אויף אן איבערגעדרייט קעסטל, זיך צוגעזעצט מיט א מינע ווי ער וואלט ניט געזעסן אין א גרוב פון קארטאפל, נאר אין א ווארשעווער פאלאץ וואו די ווענט זענען באהאנגען מיט אלטע פוילישע גאבעלינען. דער לייטענאנט פייאנס מעג צוווארטן. דאס איז ער שוין ווידער געקומען בעטן א פאס, א דיפלאמאטישן פאס, פארן פאטער זיינעם, פארן אלטן פייאנס, דעם ווארשעווער דאזאר. ער וועט אים דאסמאל געבן דעם פאס. אבער מיט א באדינג. דאקטער כוויסטעק האט א הייב געטון די האנט. שיקט אים אריין. לייטענאנט סטאניסלאוו פייאנס וואס האט אויסגעזען אי ווי א פאלאק אי ווי א איד, האט זיך געטראגן גלייך ווי א מיליטערמאן. די אויגן וואס זענען פול געווען מיט עקשנות און אויסדויער האבן זיך געשארט איבערן פינסטערן קעלער וואס די לאמטערנעס האבן נישט געקענט באלייכטן. דאקטאר כוויסטעק איז אים אנטקעגן געגאנגען אים חבריש ארומגענומען. דער פאס פאר דיין אלטן וועט באלד זיין גרייט. כ'וויל אבער סטאניסלאוו, דיין אלטער, ווי א גוטער פאלאק, זאל געדענקען צוויי זאכן. אזוי ווי אידן האבן גאר א גרויסע דעה אין דער ענגלישע רעגירונג, וויל איך אז דער טאטע דיינער זאל פועל'ן אין לאנדאן אז מען זאל גלייך שיקן קיין פוילן אמוניציע. דאס איז איינס. כ'וויל אויך אז דער טאטע דיינער זאל לאזן וויסן די ענגלישע רעגירונג אז פוילן האט צופיל אידן, אז אידן דארפן עמיגרירן פון פוילן. סטאניסלאוו פייאנס האט מער ניט געהערט וואס דאקטאר כוויסטעק רעדט אין אים אריין. ער האט געקוקט אויף די בערג קארטאפל, אויף די בוריקעס, אויף די מערן, געקוקט אויפן פוילישן דעפארטאמענט פון אויסלענדישע עניינים, געקוקט אויפן דירעקטאר. וואס דארף אליין עוקר מדינה זיין, און זיך גע'חידוש'ט ווי נאך פוילן האט אפילו צוואַנציק יאר געקענט עקזיסטירן. און אז פייאנס האט שוין געהאט דעם דיפלאמאטישן פאס אין קעשענע, האט דער דירעקטאר אים ארויסבאגלייט, זיך געזעגנט מיט אים. זאגסט מיר צו, סטאניסלאוו? דער רעגן אינדרויסן האָט געצעבערט, און דער ווינט האָט זיך געריסן איבער די נאַקעטע, פֿאַרפֿלייצטע פֿעלדער מיט אַ וואָלפֿיש געוויין. אַ וויזע. די משפּחה פֿײַאַנס, טאַטע, מאַמע און זייער איינציקער זון סטאַניסלאַוו, זײַנען סוף דעצעמבער אָנגעקומען פֿון דעם ניט-פֿאַרנומענעם פֿראַנקרײַך קיין ליסאַבאָן. סטאניסלאוו, אן אינזשעניער און א געוועזענער ליוטענאנט אין דער פוילישער ארמיי, האט געהאט א וויזע און א קאנטראקט אויף א יאר פון א באסטאנער לופטשיף פירמע. סוף יאנואר האט ער שוין געדארפט זיין אין באסטאן. מיט א רעקאמענדאציע בריוו פון דער פוילישער גלות רעגירונג האט סטאניסלאוו אנגעשפארט צום אמעריקאנער אמבאסאדאר. ער האט זיך שטארק באמיהט צו קריגן א וויזע פאר די עלטערן זיי זאלן קענען מיט אים מיטפארן. ס'איז דורך א וואך אין מיעניש אין לויפעניש אין גרויס קאפ דרייעניש, און אז סטאניסלאוו האט זיך צו גארנישט דערשלאגן, קיין וויזע ניט געקראגן, האט ער ארויסגערוקט ס'קליינע טישל אינמיטן האטעל צימער. ער האט זיך געזעצט אויבן אן און פון ביידע זייטן טאטע מאמע.

און אַרום דעם פּינטל האָט זיך אױסגעשניטן אַ קרײַז. טאַטע, מאַמע, זון, אַלע דרײַ האָבן אַ רגע געקוקט מיט חידוש, געקוקט אױפֿן בײגעלע פּאַפּיר, װוּ אַנשטאָט אַ טאָג-אָרדענונג איז געשטאַנען אַ פּינטל, און אַרום פּינטל, אַ קרײַז, אָן אַ בױג, אָן אַ קנעטש. אין אַ װײַלע אַרום האָט סטאַניסלאַװ זיך געװענדט צום פֿאָטער אין פּױליש, טאַטע, איצט דאַרף עס באַשלאָסן װערן.

בלויז די מוטער, א זקנה מיט פארחידושטע אויגן ווי ביי א קינד, האט געזוכט שוץ ביי אירע ביידע מאנסבילן. דער זון האט ווידער אוועקגעשטעלט אויפן בייגעלע פאפיר א פינטל, ווי ער וואלט די אייגענע ווערטער פארזיגלט מיט טריפוואקס. ס'איז געבליבן, טאטע, איין וועג. נאָך בראַזיל האָט דער פֿאָטער אַ הייב געטאָן אַ פּאָר מידע אויגן און זײַנע וואָנצן האָבן פֿאַרדעקט די אונטערשטע ליפּ. נאָך בראַזיל? יאָ, נאָך בראַזיל. איך און די מאַמע וועלן שוין בעסער דאָ בלײַבן, אין ליסאַבאָן. אויב איר בלײַבט דאָ, בלײַב איך אויך. ניין, מײַן זון, דו ביסט יונג. דו דאַרפֿסט און וועסט פֿאָרן. האָט דער פֿאָטער זיך אַ רוק געטאָן מיט דער שטול צום זון. איך װער שױן זעקס און זעכציק יאָר, די מאַמע, פֿינף און זעכציק. װי לאַנג װעלן מיר נאָך לעבן? נאָך פֿיר? נאָך פֿינף יאָר? ס'איז ניט קײן געשעפֿט, סטאַניסלאַװ, איך און די מאַמע זאָלן זיך צוליב אַ װיזע לאָזן שמדן. ס'איז בלױז אױף אױבן-אױף, טאַטע! האָט דער זון ניט געקענט קוקן דעם פֿאָטער אין די אױגן אַרײַן. און געהאלטן אין איין מאכן פינטלעך אויפן פאפיר. ווי איר וועט אנקומען קיין ריאו דע זשאנעירא ווערט איר צוריק אידן. נישט איך, סטאניסלאוו, נישט איך, האט דער פאטער זיך צוריקגערוקט מיט דער שטול פונעם זון. איגנאץ פייאנס, וואס איז געווען יארן דאזאר אין ווארשע, וועט זיך ניט שמדן צוליב א וויזע. דאָס הײסט, ניט געשמדט איז די עקשנות פֿון דעם זון געװאַקסן. װאָס דען הײסט עס? האָט דער פֿאָטער זיך אָפּגעשטעלט. דאָס איז אַ כאַבאַר-מיטל, װי נאָך אַרױסצורײַסן בײַ אַ ייִד נאָך פֿינף און צװאַנציק דאָלער. האָט דער זון זיך אױך אַ שטעל געטאָן. מע לערנט דיך ניט קײן דאָגמעס, קײן קאַטױלישן קאַטעכיזם, מען לערנט דיך גאָרנישט. מען פֿרעגט דיך אַפֿילו נישט, צי דו גלײבסט. מ'נעמט ביי דיר צו די פֿינף און צוואַנציק דאלער און מ'גיט דיר א שמד-שיין. די ליסאבאנער קאטוילישע קירך, די אמת'ע פאלשמינצערס, האבן געעפנט א פאבריקל פון פאלשן שמד. און דו טאטע יישב'סט זיך און וואקלסט זיך. ווער ווייסט צי מ'וועט נישט מארגן טרייבן פון דאנען די אנגעקומענע אידן? און אין טרייבן אידן האט פארטוגאל אן אלטע חזקה. ווען רוים האט נאר געהאט איין געטא האט ליסאבאן געהאט דריי געטאס, דריי חודאריעס, און ווער ווייסט צי מארגן וועט דא קיין מלחמה ניט אויסברעכן, און אז איר וועט דא בלייבן וועל איך נישט פארן, ווייל אז איר וועט דא בלייבן וועל איך אין באסטאן קיין רו נישט האבן, איז וואס שווייגסטו טאטע? סטאניסלאוו איז גערעכט האט די מוטער זיך צעוויינט, אין בראזיל וועלן מיר צוריק ווערן אידן. דער ווארשעווער דאזאר, ברייט אין די פלייצעס, איז געשטאנען מיט עטוואס צעשפרייטע פיס, געשטאנען ווי אן אלטע אויסגעגארטע שטאטע. דעם זון'ס ווערטער האבן צעקלאפט זיין עקשנות. דערצו האט ער נישט געקענט הערן ווי ס'ווייב וויינט. ער האט גענומען שפרייזן איבער'ן האטעל צימער, געשפרייזט אזוי ווי אימיצער וואלט אים געיאגט. מיט צוויי פינגער האט ער זיך געקניפט די וואנצן. מיטאמאל האט ער זיך אפגעשטעלט אינמיטן שפרייזן און טיף אפגעזיפצט. ער האט נישט גערעדט. ער האט אנגעטאן דעם ווינטער מאנטל און האט א מאך געטאן צום זון מיט דער האנט. ס'האט געהייסן, קומט. דער זון האט געפירט די מוטער. דער פאטער איז נאכגעגאנגען מיט א געבויגענעם קאפ. גאסן, געסלעך, קאלטע דעצעמבער ווינטן האבן געריסן די פאלעס, געריסן די קאפעלושן פון די קעפ. דער ווארשעווער דאזאר איגנאץ פייאנס האט זיך געשלעפט אזוי ווי ער וואלט געגאנגען צו זיין אייגענער לוויה. די דעצעמבער ווינטן האבן אים געקלאפט אין די פלייצעס, אים געפרעגט, ווי דער מלאך הדומה פרעגט א מת.

וואו איז דער קלויסטער? ס'איז דא, טאטע, האט דער זון געוויזן אויף א צוויי-שטאקיגע מויער. זיי זענען אריין. אין ווארטזאל זענען געזעסן אידן, אידענעס מיט חושכ'דיגע פענימער, געזעסן ווי פאציענטן ביי א דאקטער. יעדע פיר פינף מינוט האט זיך געעפנט א זייטיגע טיר. א מיטל-יאריקער גלח, אנגעטאן אין דער טענדע-ווערענדע, האט ארויסגעשטעקט דעם קאפ, גערופן, נעקסט! ס'איז געװאָרן לײדיקער אין װאַרטזאַל. סטאַניסלאַװ האָט זיך אַ הײב געטאָן. ער האָט אַרײַנגעפֿירט טאַטע-מאַמע. אַ נאָנע, װאָס האָט פֿאַרשריבן די נעמען, האָט זיך געפֿרעגט, אַלע דרײַ? נײן, האָט דער זון געװיזן אַף טאַטע-מאַמע און אײַנגעצאָלט פֿופֿציק דאָלער. טאַטע-מאַמע זײַנען אַרײַן אין אַ זײַטיק צימערל, װאָס האָט אױסגעזען װי אַ קלױסטערל. ווי זיי זיינען אריין זיינען זיי גלייך צוריק ארויס יעדער מיט זיין שמד צעטל אין דער האנט. אויפן וועג אהיים איז מען געגאנגען ווי פון א לוויה, מען האט כמעט ווי נישט גערעדט צווישן זיך. און ווי זיי זיינען אריין אין שטוב האט איגנאץ פאיאנס דער ווארשעווער דאזאר אנגעשפארט די הענט אויף דער וואנט, דעם קאפ אויף די הענט און זיך צעשריגן, גאט האט געוואלט איך זאל זיך שמד'ן. זאָג איך דיר, װײַב, זאָג איך דיר, זון, אַז איך װעל זיך גאָט אַף צו להכעיס נישט שמדן, װי איך װעל אָנקומען אין בראַזיל, װער איך צוריק אַ ייִד, אַ פֿרומער ייִד. טאַטע-זון האָבן זיך צעקושט.

און אַז מע האָט אָנגעלאָדן דעם װאָגן מעל, פֿאַרצױגן די ראָגאָזשעס מיט שטריק, האָבן די צװײ פּאַרשױן, אַ פֿאָטער מיט אַ זון, אַרױסגענומען פֿון זײַטיקע קעשענעס פּלאַטשיקע מאַמעס בראָנפֿן און מע האָט אַ שפּאָרן צוג געטאָן. טאַטע-זון זײַנען געװען אױפֿגעלײגט. די נאַכט, אַ קאַלטע, אַ פֿינצטערע, האָט זײ צוגעשפּילט. דערצו האָט פֿון בײַטאָג אָן זיך געטראָגן אַ שטעכיקער שנײ, דער שניי האָט געשמיסן די פּנימער, צוגענומען די ראיה, פֿאַרװישט די װעגן. טאַטע-זון זײַנען אַרױף אױף דער קעלנע. דער פֿאָטער האָט אַ נעם געטאָן די לעדערנע לײצעס, די פֿערד האָבן פֿאַרריסן די קעפּ, און װי זײ האָבן פֿון געװאױנהײט זיך געװאָלט אַ קירעװע טאָן צום שטאָטישן טראַקט, האָט דער אָנטרײַבער זיך פֿאַרנומען מיטן סאָסנאָװן װאַלד, װאָס האָט זיך געצױגן הינטער דער מיל. דער וועג דורכן וואלד איז געווען א זיכערער. נאך ביים רוס, פאר דער ערשטער וועלט מלחמה, האט מען מיט דעם וועג געמוילעכט פערד קיין פרייסן, געשווארצט מענטשן קיין דייטשלאנד. ביים פאליאק האט דאס אלץ אויפגעהערט. דער פֿינף און צוואַנציק יאריגער זלמן, וואס האט ביים רוס געמוילעכט פערד קיין פרייסן, איז ביים פאליאק געווארן א בעל-עגלה. ער האט צוגעשטעלט אין די שטעטלעך וואס ארום מלאווע, פעסער נאפט, פעסער הערינג, זעק צוקער, זעק מעל. זיינען געקומען וואגאנעס סחורה פון דייטשלאנד פון טיף רוסלאנד, ביי דער מלאווער ראמפע האט זלמן געהאט די חזקה. אויפן ווארשעווער טראקט, אויפן פלאצקער טראקט, אומעטום האבן זיך געטראגן זלמנ'ס געשפאנען. און געארבעט האט מען מיט די אייגענע הענט.

אינעם הויז מיט די פליגל האבן געוואוינט טאטע מאמע, די פיר זין מיט די ווייבער מיט די אייניקלעך, מיט די דינסטן. אויפן הויף אין א געמויערטן פערדשטאל האבן שבת גערוהט א צוואנציג פערד. זלמן איז געווען רייך. ס'איז נישט געווען קיין מויער אין מארק זלמן זאל ניט האבן קיין היפאטעק אויף איר. און זלמן האט זיך געלאזט קאסטן. צוויי מאל א יאר אויף פסח אויף סוכות האט ער פאר די ארעמע תלמוד תורה קינדער געקויפט שיך און קאפאטקעלעך, און אז מען האט געדארפט שטעלן א יורד אויף די פיס איז זלמן נישט בלויז געווען פון די ערשטע וואס האט געגעבן און מיט א ברייטער האנט, נאר ער איז געגאנגען פון באלעבאס צו באלעבאס האט געשלעפט און געמאנט, ער האט אויך נישט איין געפאלענעם פאליאק געשטעלט אויף די פיס. אזוי האט זלמן בעל עגלה געלעבט אין מלאווע אין גרויס רחבות, און מיטאמאל אזא איבערקערעניש, און אזוי שנעל, אויף אזא פארכאפעניש האט ער זיך נישט געריכט, ס'איז קיין צייט נישט געווען זיך אויסצוווישן די אויגן, זיך ארומצוקוקן וואס האט פאסירט. ווי די דייטשן זענען אריין קיין מלאווע האבן זיי אים דערשאסן דריי זין, פארנומען די וועגענער, פארנומען וויפיל פערד זענען בשעת מעשה געווען אין שטאל, זיי האבן אויך אויסגעליידיגט דעם קעלער, נישט געלאזט קיין קארטאפל, קיין הייפל קרויט, זיי האבן אויך אויסגעליידיגט דעם שפייכלער, נישט געלאזן קיין קריש פיטער פאר די פערד. ווען נישט דער עלטסטער זון שלמה, ווען נישט ס'ווייב מיט די שנירן מיט די אייניקלעך וואלט זלמן זיך א מעשה אנגעטאן, די קלעפ זענען געווען אזוי גרויס, אזוי אומדערווארט, אז אפילו זלמנ'ס פעסט און אויפגעקלאפטע פלייצעס האבן זיי נישט געקאנט אריבערטראגן, ווען נישט גוטע באקאנטע, אידן, פאלאקן, אפילו דייטשן, וואלט אין דער שבעה שוין נישט געווען וואס צו עסן, דער האט געבראכט א ברויטל, דער קארטאפל, דער מילך פאר די קינדער. קיינער פון די שטוביקע האט אפילו נישט דערמאנט אז זלמן האט ליגן אין דער סלאמקער מיל א וואגאן מעל. שמידט, א דייטש, האט געהאלטן די מיל אין ארענדע. נישט איין טובה האט אים זלמן געטאן. איצט אָבער, נאָך דער שחיטה, איז אים דער דײַטש געװאָרן פֿרעמד, געװאָרן מיאוס, און אַז דער מילנער איז אין װאָכן אַרום אין אַ שפּעטן אַפּדערנאַכט צו אים געקומען, האָט זלמן זיך געקװענקלט, צי ער זאָל אים זען. זײ האָבן גערעדט אױג אױף אױג, גערעדט ייִדיש. אפגעמאכט אז זלמן זאל ביסלעכווייז איבערפירן פון דער מיל דעם וואגאן מעל. ס'איז געווען א ריזיקאליש שטיקל ארבעט. די וועגן זיינען פול געווען מיט דייטשישע זשאנדארן מיט געסטאפאו אגענטן. און אזוי בייטאג און אזוי ביינאכט. פארפארן נאכן מעל מיט א וואגן איז געווען א געפאר, האבן טאטע זון אין א פינסטערער נאכט אין רעגנס און שנייען פארווארפן יעדער איינער א זאק מעל איבער די פלייצעס און זיך געגנבעט אין סאסנאוון וואלד פארקראכן אויפן אלטן בית-עלמין, פון דארט האט מען די זעק מעל צוגעשטעלט צו חיים בעקער, אזוי האט זיך די שווארצעריי געשלעפט ביז ניי-יאר. ערב ניי-יאר זענען אנגעלאפן בייסיגע ווינטן וואס האבן מיטגעבראכט א טרוקענעם שטעכיגן שניי. זלמן מיטן זון זענען אריבער קיין סלאמקע. ס'וואסער געפרוירן. דאס וואסערראד א שטיק אייז. די מיל איז געשטאנען. דארט צווישן וואסער און וואלד האט זיך געדרייט א זאווירוכע, זיך געדרייט און געקערט מיט א קרעכצעריי, מיט א פייפעריי. זלמן מיטן זון האבן געשטעלט בראנפן. מען האט געטרונקען לחיים, מען האט פארביסן מיט קעז, מיט הארטע אייער. זלמן האט געבעטן ביים מילנער א פאר פערד. אין אזא נאכט ווען אלע שלעק און נישט גוטע קריכן ארויס פון די באהעלטענישן, ס'שפּילט זיך אַ זאַװירוכע, אין אַזאַ נאַכט װעט זלמן מיטן זון אַרױספֿירן די פֿופֿצן זעק מעל, װאָס זײַנען געבליבן אין דער מיל. װי ער װעט אָפּלײגן ס'מעל, װעט ער קריק ברענגען די פֿערד. דער מילנער, װאָס האָט געהאַט גענומען עטלעכע שנאַפּסן, איז געװען אױפֿגעהײַטערט. ער האָט אױסגערעכנט אַלע טובֿות, װאָס זלמן האָט אים אַמאָל געטאָן. ער האָט באַװײנט זלמנס אומגעקומענע זין, און אז ער האט זיך גוט ארומגעקוקט צי קיינער באהאלט זיך נישט אמאל אין דער מיל, איז ס'קול ביי אים איבערגעגאנגען אין א שושקעריי, ער האט גערעדט בלויז שלעכטס וועגן די נאציס. און אז דעם מילנער'ס פערד זענען געווען געשפאנט אינעם דראנגאווען וואגן, טאטע זין האבן געשלעפט די זעק מעל, האט דער מילנער זיך מער נישט באוויזן.

די פערד האבן זיך מיטאמאל אפגעשטעלט ווי די זאווירוכע וואלט א שטיק ערד פון אונטער זייערע פיס ארויסגעריסן, טאטע זון האבן דערזען פאר די אויגן פלעמלעך און זיך קוים דערהאלטן אויף דער קעלניע, צווישן די ביימער האבן זיך געדרייט פלאכטעס שניי, זיך געדרייט מיט א רעווע. אה, זאווירוכע, האט שלמה געפילט ווי ארום די וואנצן פרירן ביי אים שנייעלעך, הינטיש װעטער, האָט דער פֿאָטער צוגעגעבן, אין אַזאַ נאַכט װעט קײן הונט נישט קײן ביל טאָן. מען איז װײַטער געפֿאָרן. טאַטע-זון האָבן עס נישט געבראַכט איבער די ליפּן. דער געדאַנק אָבער, אַז מע קען זײ כאַפּן, האָט געפּיקעט אונטערן האַרץ אַרום די שלײפֿן. דער װאָגן איז אַרױס פֿון װאַלד. דער זײַטיקער װעג האָט זיך געצױגן באַרג אַראָפּ. שנײ-פּלאַכטעס האָבן זיך געהױבן, זיך געדרײט אין אַ ראָד, און דער װינט האָט געפֿײַפֿט. און װי דער באַרג אַראָפּ איז געװאָרן שיפֿער, האָט זיך דערהערט אַ געשרײ, האַלט! טאַטע זון האָבן זיך געייִשובֿט, יאָ אָפּשטעלן זיך, צי נישט אָפּשטעלן זיך. ס'האָט גענומען אַ ווײַל, זיי האָבן זיך אָפּגעשטעלט. פֿון דער פֿאַרשנײטער לאָנקע זײַנען אָנגעלאָפֿן צוויי פּאַרשױן, געלאָפֿן, ביז איבער די קנעכלעך אין שנײ. זלמן האָט װי צו זיך גערעדט, בלױז צװײ? צװײ? לאָמיר זײ קאַלט מאַכן! דער זון האָט געציטערט. ער האָט אַ טאַפּ געטאָן פֿאַר דער כאָלעווע, וווּ ס'איז געלעגן אַ רעוואָלווער. צוויי זשאַנדאַרן זײַנען אַנטקעגן געקומען. זיי האָבן זיך געשטעלט פֿון ביידע זײַטן וואָגן. איינער האָט געפֿרעגט, וווּהין פֿאָרט איר? קיין מלאַווע. וואָס פֿירט איר? מעל. אַ דערלויבעניש? מען דארף א דערלויבעניש? האט זלמן א הייב געטון די פלייצעס. און דו שמוציגער יודע ווייסט נישט? האט א זשאנדארם מיט א סטילעט א שטאך געטון אין דער ראגאזשע אריין. טאטע זון האבן נישט געענטפערט. ס'בלוט האט זיך ביי זיי א שפאר געטון אין די שלייפן. די זשאנדארן זענען ארויף אויפן וואגן, איינער האט זיך אוועקגעזעצט לעבן זלמנ'ען אויף שלוימע'ס פלאץ, דער צווייטער לעבן שלוימע'ן אויף די זעק מעל. דער וואס לעבן זלמן האט א קאמאנדע געטאן, פאר, יודע! זלמן האָט אַ טרײַב געטאָן די פֿערד, און ווי זיי זײַנען זיך צעפֿאָרן, איז אין אים אויפֿגעגאַנגען דער ווייטאָג פֿון די אומגעקומענע זין. ס'לעבן, הפֿקר. און ווי די זאַווירוכע האָט זיך צעשפּילט, האָט זיך אין זלמנען צעשפּילט די נקמה, האָט זיך אין שלוימען צעשפּילט די נקמה. א ראד איז אריין אין א גרוב, און ווי דער וואגן האט זיך אויסגעבויגן, זיך געהאלטן ביים איבערקערן, איז שלמה אויפגעשפרונגען און מיטן גאנצן כח דערלאנגט דעם זשאנדאר מיט דער פויסט אין הארץ אריין. דער זשאנדאר האט זיך איבערגעקייקלט, איז אראפגעפאלן ווי א זאק, דער וואגן איבער אים. ערשט איצט האבן טאטע-זון זיך א ווארף געטאן אויפן צווייטן. די פערד האבן זיך אפגעשטעלט. דריי פּאָר הענט, דריי פּאָר פיס האָבן זיך געקנוילט, האָבן זיך געקנעטן, זיך אַראָפּגעקייקלט פון די זעק אין שניי אַריין. און אַרום זיי האָט די זאַווירוכע אָנגעשאָטן בערג שניי, זיי אויפן אָרט צעוואָרפן, און דער קאַלטער ווינט האָט געמאָסטן איבער די פּלייצעס, געמאָסטן איבער די הענט און פיס, ווי מיט פּרענגער.

אויף די נאקעטע הענט איז געלעגן דער קאפ איינגעהילט אין דעם טלית. אין בית המדרש איז געווען שטיל, ווי די ווערטער וואלטן זיך נישט געריסן דורכ'ן מויל, נאר דורך וואלפ'ס פלייצעס וואס האבן זיך געקארטשעט. דורך דעם אפענעם פענסטער וואס האט ארויסגעקוקט אויפ'ן רעבינ'ס קבר האבן זיך געשפארט צעקרומטע צווייגן פון אן אויסגעבויגענעם עפל בוים. די בלעטער האבן זיך געגעלט. די װינטער עפּל גערױטלט. אַ בין האָט זיך גערעדלט פֿון שױב אױף שױב מיט אַזאַ עקשנות און מיט אַזאַ זשומען, װי זי װאָלט געװאָלט דורכברעכן ס'גלאָז, און אין דעם זשומען אַזאַ פּײַן, איך װיל בלײַבן צװישן אײַך, און איר װעט קומען אױף מײַן קבֿר. דאָס איז געווען ס צוואַנציקסטע מאָל, ווי וואָלף וואַרשעווער האָט געשוואַרצט די גרענעץ. ער האָט זיך פאַרשטעלט פאַר אַ טויב-שטומען קאַצאַפּ, און אויף יעדן ראָש-השנה איז ער געפאָרן קיין אומאַן צום רעבן אויפן קבר. ער איז געפאָרן אָן אַ פּאַספּאָרט, אָן אַ וויזע. אינעם זעקל, וואו ס'איז געלעגן ברויט מיט האָניק, איז אויך געלעגן ליקוטי מוהר"ן,

ס'איז געווען חיבוט הקבר, מ'האט געשליידערט אינמיטן פארן פון די וואגאנען, מ'האט געשלאגן, מען האט איינגעזעצט, מען איז נישט זיכער געווען מיטן לעבן, אי אויף דער פוילישער זייט, אי אויף דער סאוויעטישער. פון דעסטוועגן האט פאר די ניינצן יאר נאך קיין איין מאל נישט געטראפן אז ר' וואלף זאל נישט אנקומען אין צייט אויפן רעבנ'ס קבר.

היי-יאר וועט וואלף זיך נישט לאנג זאמען ביים רעבן, באלד נאך דער יארצייט וועט ער זיך לאזן אין וועג אריין. ס'האט זיך אים נישט געגלייבט אז די אידישע גאסן אין ווארשע האט דער שונא אפגעווישט, אויס נאלעווקעס, אויס פראנצישקאנער, אויס גזשיבאוו, אויס קראכמאלנע און נאוואליפיע נײַן און צוואַנציק, ער איז געווען זיכער אז דאס בראסלעווער שטיבל אויף נאוואליפיע שטייט, מיט וואס איז ער דען אזוי זיכער? און אז גאט האט אויסגעגאסן א שגעון אויף דער וועלט? ירושלים האט געמעגט חרוב ווערן? ס'בית המקדש האט געמעגט חרוב ווערן? וואס נעמט ער זיך אזוי איבער מיטן בראסלעווער שטיבל? וואלף האט זיך אויסגעגלייכט. מיט די הענטפלאכן האט ער גענומען פאטשן די אפגעריבענע ציגל ווי ער וואלט זיך געקליבן איינלייגן די מזרח וואנט. טאטע! טאטע פאטער! העלף! וואלף איז געווען הויך און ברייט, די רויטע בארד קיילעכדיג פארשוירן ווי ביי א קאצאפ. די בלויע קינדישע אויגן זענען פול געווען מיט תמימות, פשטות. ער האט זיך ארומגעקוקט אין ליידיגן בית המדרש, דערהערט טריט, און האט א פרעג געטאן. ווער איז? פון פענסטער האט זיך א הייב געטאן א געשטאלט, קרוע בלוע בארוועס און אן א היטל. אזוי האט אויסגעזען ר' נחמן אין סטאמבול אויפן וועג קיין ארץ ישראל. פון ערגעץ ווייט האט זיך דערטראגן א ווידערקול, ווער רעדט? נא וואלף, נעם דעם אתרוג און פאר אהיים. ווארשע האט קיין אתרוג נישט אויף סוכות, לאז דיר טאקע נאך היינט ביינאכט אין וועג אריין. ס'איז א שווערע נסיעה וואלף, און אז ס'וועט דיר אויסקומען צו טון זאכן וואס זעען אויס ווי שיגעון, ווי קייקלען זיך אין אלע מיני בלאטעס, אבי דערמיט א שטופ צו טון די וועלט אויף דער זייט פון זכות, טו עס וואלף. און די נסיעה איז געווען א לאנגע, א שווערע. וואלף ווארשעווער, פארשטעלט ווי א טויב-שטומער קאצאפ, האט זיך געשלעפט צו פוס, האט זיך געשלעפט מיט בעל-עגלהס, האט זיך געגנבעט אויף פראכטצוגן, ער האט געשווארצט די רוסישע גרענעץ, די דייטשישע גרענעץ, און איז ערב סוכות אנגעקומען קיין ווארשע. ווארשע איז געלעגן אין חורבות,

מען טאָר זיך נישט קלײַבן אין קײן רעדלעך, מען טאָר נישט גײן אין דרײַען איבערן טראָטואַר. זעקס אין אָװנט מוזן אַלע זײַן אין די הײַזער. ס'איז געװען דרײַ נאָכמיטאָג, און מען האָט זעלטן געזען אַ דורכגײער. און אַז עס איז עמעצער אַרױס פֿון אַ הױף, האָט ער זיך געגנבֿעט אָדער ער איז געלאָפֿן, װי פֿון אַ הריגה. טיף אין די הײף האָבן ייִדן בגנבֿה געשטעלט סוכּות און געװאינט. וואס גאנץ ווארשע האט קיין איין אתרוג ניט. וואס האט מען זיך געקענט העלפן? איבער דריי וואכן האט זיך געגאסן איבער ווארשע א העליש פייער, ס'האט זיך געגאסן פעך און שוועבל ווי איבער סדום. באמבעס האבן געהאלטן אין איין אויפרייסן, זעקס שטאקיגע מויערן זענען איינגעפאלן ווי קארטן שטיבלעך.

דער אתרוג האט זיך געפונען אין בראסלאווער שטיבל אויף נאוואליפיע. דעם ערשטן טאג סוכות האבן די ווארשעווער אידן פארגעסן אז ס'איז סכנת נפשות ארויסצוגיין אין גאס, מען כאפט אויף ארבעט. און דייטשישע פאטרולן האבן טאקע געכאפט. דאס כאפן האט אבער קיינעם נישט אפגעשראקן. פון דער פרי אן האבן זיך געצויגן שטראמען אידן, זיך געצויגן אויף נאוואליפיע אינעם בראסלאווער שטיבל אריין. די פאטרולן האבן זיך קיין עצה נישט געקענט טון, ס'איז אנגעקומען א לעטענאנט, מ'האט גענומען טרייבן, פונאנדערגיין זיך פונאנדערגיין, מען האט געשלאגן, ארעסטירט, געשליידערט פון די טראטוארן, קיין זאך האט נישט געהאלפן.

אַזױ און אַזױ, הער קאָמענדאַנט, אַזױ און אַזױ. ס'האָט גענומען אַ לענגערע צײַט, ביז מען האָט דער קאָמענדאַנט קלאָר געמאַכט, אַז ייִדן בונטעװען זיך ניט, אַז דאָס גײען זײ אַהער בענטשן אתרוג, אַז אין גאַנץ װאַרשע איז דאָ בלױז אײן אתרוג. און אַז דער דײַטש האָט שױן פֿאַרשטאַנען, האָט ער נאָך אַלץ געהויבן מיט די אויסגעבויגענע פּלייצעס פון געפּאַסטן מונדיר, זיך געחידושט אויף די פאַנאַטישע אידן, וואָס זיינען זיך מוסר נפש פאַר אַן אָבערגלויבן, און די טרויעריקע אויגן זייערע פיבערן מיט פיין און פרייד. און אַז דער המון איז אויסגעוואַקסן אויף נאָוואָליפּיע ווי אַ וואַנט, האָט זיך אויפֿן בראַסלאַװער שטיבל-באַלקאָן באַװיזן װאָלף װאַרשעװער, קרוי-בלויע. די צוגעשױרענע רױטע באָרד האָט געפֿלאַמט, די אױגן געלױכטן. ער האָט אַ הײב געטאָן איבערן המון'ס קעפּ דעם לולב מיטן אתרוג און האָט זיך צעזונגען, ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. און אַז ער האָט זיך צעוויגט מיטן לולב קיין מזרח, קיין דרום, קיין מערב, קיין צפון, אַרויף, אַראָפּ, האָט דער טויזנט-קעפּיקער עולם אויפֿגעציטערט און גענומען זאָגן הלל.

און אז ס'מעבל איז געווען צעשטעלט די בילדער אויף די ווענט צעהאנגען האט א געסטאפא אגענט גענומען ליינען פון א שמאלער רשימה די נעמען פון די ארבעטער וואס האבן איינער נאכן אנדערן געענטפערט יא יא ער האט אוועקגעלייגט אויף די נעמען רשימה א שטעמפל צוגעשריבן עטליכע ווערטער, איבערגעגעבן די רשימה דעם אידישן אויפפאסער און א זאג געטאן ווי א באפעל, איר קאנט גיין! אלע קענט איר גיין! די ארבעטער, יונגעלייט אין די צוואנציגער, האבן א כאפ געטאן ווער א ראק, ווער א שטיקל מאנטל, און צו צוויי, צו דריי, האבן זיי זיך געלאזט צו דער טיר. מ'איז אראפ איין שטאק, א צוויי. אין קארידאר וואס האט געפירט אין גאס אריין זענען אויסגעוואקסן יונגע געסטאפאו אגענטן וואס האבן זיך צעשטעלט צו צוויי ביי יעדער זייט ארויסגאנג. די אידישע ארבעטער האבן געוואוסט אז מען דארף גיין סקוואז סטרוי, דאס זענען די דייטשישע שכירות פאר די זעקס טעג שווערע ארבעט. די אידן האבן נישט גערעדט צווישן זיך, זיי האבן זיך בלויז איבערגעקוקט, מען האָט געהויבן די אַקסלען, איינגעצויגן די קעפּ און זיך געטראָגן ווי דורך פֿלאַמען. ווי אַן אַרבעטער איז אַרויס, האָבן די אַגענטן אים מכבד געווען מיט די פויסטן אין פּנים אַריין אין די זייטן. און אַז אַגענט האָט נישט געטראָפֿן, האָט ער פֿון רציחה זיך פֿאַרמאָסטן מיטן שטיוול. די געשלאָגענע האָבן נישט געשריגן. מען איז דורך דעם סקוואָז-סטרוי, אָפּגעשאָקלט פֿון זיך די קלעפּ און אַוועק. מיטאַמאָל האָט זיך דערהערט אַן אומגעהײַעריש געשריי. אַן אַגענטס אַ האַנט, אויסגעבײַלט אין אַ פֿויסט, איז פֿאַרפֿאָרן מיט אַזאַ אימפּעט אַן אַרבעטער אין די אויגן אַרײַן, אַז איין אויג איז אויפֿן אָרט אויפֿגעלאָפֿן ווי אַ לאַמטערנע. אויף דעם געשרעי איז אנגעקומען דער באלעבאס פון דער דירה, דאקטאר קארל פוסבאך, א ביאלאג וואס האט געהאט צו זאגן איבערן ווארשעווער אוניווערסיטעט. ער האט געקוקט אויפן שלעגער, אויפן צעשלאגענעם, און א פרעג געטאן ביים אגענט, פארוואס שלאגסטו אים? דער אגענט האט אפגעצויגן דאס מיליטערישע רעקל און זיך א שטעל געטאן אין זיין גאנצע הייכט. דאס טרייבן מיר שפאס מיט די יודן הער דאקטער? דאס צאלט מען אונז פאר די זעקס טעג ארבעט הער דאקטער? האט איין ארבעטער זיך איינגעשטעלט דאס לעבן און זיך אנגערופן. דאקטער פוסבאך האט אים א רגע באטראכט, א געוויקסיגער בחור, א בלאנדער מיט א פארריסענער נאז. דער דאקטאר וואלט קיינמאל נישט געזאגט אז דאס איז א איד. אין דייטשלאנד באגעגנט מען זעלטן אידן מיט אזא אויסזען. דער דאקטאר האט אים געפרעגט, ווער ביסטו? דער בחור האט אים אן ווערטער איבערגעגעבן די רשימה, וואו עס איז געווען אויסגרעכנט וויפיל טעג די אידן האבן געארבעט, ווי זיי הייסן, וואו זיי וואוינען. דער דאָקטאָר האָט איבערגעלײענט דאָס פּאַפּיר, נאָך אַ מאָל אַ קוק געטאָן אױפֿן געװיקסיקן בחור, װי ער װאָלט געװאָלט עפּעס פֿאַרגעדענקען, און ברײט געעפֿנט די קאָרידאָר-טיר. ביטע. און אַז די ייִדישע אַרבעטער זײַנען אַװעק, האָט ער זײ נאָך אַלץ נאָכגעקוקט. די פֿיר געסטאַפּאָ-אַגענטן זײַנען געשטאַנען װי פֿאַר מלכות, האָבן געװאַרט אױפֿן באַפֿעל. דער דאָקטער איז זי פֿאַרבײַגעגאַנגען און האָט זיך גענומען הייבן מיט די טרעפּ. די אויפֿגעפֿרישטע צימערן, דאָס מעבל, די בילדער אויף די ווענט, אַלץ האָט דעם דאָקטער אַזוי אויפֿגעהייטערט, אַז ער האָט פֿאַרגעסן דעם אינצידענט מיט די ייִדן.

דאס בילד פון דעם אייביגן איד איז דעם דאקטאר שטארק געפעלן.
דאס בילד הענגט אויף דער וואנט. ס'איז געמאלן פון א אידן, מאריצי גאטליב, ער האט דעם נאמען קיינמאל נישט געהאט געהערט. דער דאקטער האט זיך צוגעזעצט. ער האט זיך געכאפט אז ער האלט נאך אלץ אין דער האנט די רשימה פון די אידן וואס האבן ביי אים געארבעט. ער האט געעפענט די רשימה, געליינט די נעמען.

ווען איז דאס געווען? אין נײַנצן הונדערט איין און דרײַסיק, צוויי און דרײַסיק, דרײַ און דרײַסיק. דאקטער פוסבאך האט געהאט א פעלאשיפ אויף דריי יאר. נאך די דריי יאר האט ער נישט געוואלט צוריקפארן, אוי האט ער נישט געוואלט. און זיין יונג ווייב האט זיך אויסגעוויינט די אויגן.

אנשטאט צו ארבעטן אין דער לאבאראטאריע האט מען זיך געפוצט אין די מונדירן, אין די שווערדלעך, אין די רעוואלווערן, געהאלטן אין איין מארשירן און פאראדירן. נאך יעדן פאראד זענען די צוויי חברים זיך צונויפגעקומען. מען איז געזעסן גאנצע אויפדערנאכטן, געזעסן אין דער פינסטער און געשוויגן. פון מאל צו מאל האט זיך דא ביי איינעם, דא ביים צווייטן חבר ארויסגעריסן, אבער ס'איז דאך א ליגן! די אויסגעשרייען האבן געגעבן כח ווייטער צו שווייגן, ווייטער צו מארשירן און פאראדירן. אזוי א יאר, אזוי צוויי, דריי. טאמאס'ן האט מען איבערגעפירט קיין ווין, קארל'ען קיין בערלין. ביידע האבן געשטיגן. פוסבאך'ס צוריקפארן קיין אמעריקע איז געווארן אלץ שוואכער, די בריוו צו דאקטאר גראבערט אלץ זעלטענער. די לעצטע צוויי יאר האט ער צו גראבערטן אינגאנצן נישט געשריבן, געוואלט פארגעסן אז ער האט ביי אים צוויי טויזנט דאלער. און מיטאמאל פוילן. פראפעסאר קארל פוסבאך האט צו זאגן איבערן ווארשעווער אוניווערסיטעט. די מערדערייען קעגן אידן, קעגן פאלאקן, דער פראפעסאר וויל וועגן דעם נישט טראכטן, ער איז קעגן די מערדערייען, ער מוז אבער שווייגן, און דאקטאר גראבערט האט אים געזאגט אז ער שטאמט פון פוילן. מעגליך אז דער מענדל גראבערט וואס האט געשמירט ביי אים די דילן די ווענט איז יענעמס א ברודער צי א שוועסטערקינד.

װאָס ער האָט געהאַלטן אין דער האַנט, דערנאָך האָט ער אַ זאָג געטאָן, ביטע, הער דאָקטער. פֿוסבאַכן האָט באַנג געטאָן, צו װאָס ער איז געקומען. ער האָט זיך אַנטשולדיקט, אַז ער האָט נישט קײן צײַט, און אַזױ שטײענדיק זיך געפֿרעגט בײַם יונגנמאַן, איז דאָ אין אײַער משפּחה אַ דאָקטער גראָבערט? דאכט זיך אז נישט. האט דער יונגערמאן געהאט א מינע ווי ער וואלט זיך גע'ישוב'ט וואס צו ענטפערן. האט איר קרובים אין אמעריקע? דאכט זיך אז נישט. ביידע האבן זיך א וויילע אנגעקוקט. פוסבאך האט גענומען דערציילן וועגן א חבר זיינעם, א ביאלאג, ראבערט, וואס וואוינט אין ניו יארק. אינמיטן דערציילונג האָט ער, ווי חרטה געהאַט, אַרײַנגעשטעקט דעם יונגערמאַן דאָס פּעקל און זיך גענומען געזעגענען. אַז דאָקטער פֿוסבאַך איז אַרויס, האָט מענדל גראָבער געעפֿנט דאָס פּעקל. ער האָט אַרויסגענומען צוויי ברויטן. אַרויסגענומען קעסטלעך קאָנסערוון און דאָס יונגע פּנים האָט אויפֿגעלויכטן. די ליפּן האָבן געפּרעפּלט. נישט אַלע דײַטשן זײַנען מערדער. נישט אַלע. צווישן חורבֿות. דאָס שטיק גענשע־גאַס, וואָס אַנטקעגן דעם בית-עולם,

דערנאָך האָבן אָנגעפֿאָרענע ייִדן פֿון דער פּראָווינץ פֿאַרכאַפּט דעם קעלער מיט די אײַזערנע שטאַכעטן פֿענצטערלעך צו דער גאַס אַרויס. דאָרט האָבן זיי זיך באַזעצט. פֿונעם קעלער איז געוואָרן אַ קעלערשטוב. אינעם צווייטן קעלער, אָן פֿענצטער, נאָר מיט קײַלעכדיקע לעכער צום ביסעלום אַרויס, וווּ ס'האָבן זיך געקליבן פֿאַרוואָרלאָזטע קעץ, דאָרט האָבן זיך אויפֿגעהאַלטן אַ חבֿרה גאַסן-ייִנגלעך. דער קעלער איז געווארן פאר זיי אן אפלייג. דארט האט מען זיך געטיילט מיט א גניבה, דארט האט מען געשפילט אין קארטן, דארט זענען שטענדיג אנגעגאנגען געשלעגן. די באלעבאטים פון קעלער האבן זיך געהאלטן אין איין בייטן. דא האבן די גאסן אינגלעך פון קראכמאלניע געהאט די אייבערהאנט, דא די גאסן אינגלעך פון סמאטשע. אזוי האט אנגעהאלטן א גאנצן זומער. די איינוואוינער פון דער קעלער שטוב זענען אויסגעשטאנען פון די חברה-לייט געברענטע צרות. נאך די יום טובים ווען ס'האבן זיך אוועקגעשטעלט קאלטע נעכט און פרעסטלדיגע פרימארגנס, האבן זיך מיטאמאל באוויזן אויף דעם גענשער בסולם א חברה פון דער פראווינץ, פערצן-פופצן יאריגע אינגלעך, אן טאטע מאמע, אן קרובים, אפילו אן נעמען. די אינגלעך זענען געקומען פון גאנץ קרוין-פוילן. טייל האבן זיך געשלעפט קיין ווארשע חדשים, אנדערע א גאנץ יאר. מען האט זיך אפגעוואלגערט אין שטעטלעך, אין דערפער, אין וועלדער, אנדערע האבן נישט בלויז די נעמען אנגעוואוירן, נאר אויך ס'לשון, און אז מען האט זיך גערופן איז לויט די שטעט, דער לובלינער, דער בענדינער, דער מלאווער, דער שרענסקער, דער קאצקער, דער וולאצלאווקער, דער טשעכאנאווער. צענדליגער פון די היימלאזע אינגלעך זענען אומגעקומען אויף די וועגן, אומגעקומען פון הונגער, פון דרינגעניש, פון בויך-טיפוס. די זיבן וואס זיינען בייגעקומען הונגער, טיפוס, בייגעקומען דעם טויט, זיי האבן אין א רעגנדיקן חשוון פארטאג פארנומען דעם קעלער. און אז די קעלער באלעבאטים, די סמאטשער גאסן אינגלעך, האבן זיך דערנענטערט צו זייער אפלאג, האט א ביינערדיקער יונג פון א יאר פופצן זיי פארשטעלט דעם אריינגאנג. דאס איז געווען דער קאצקער,

רויטלעכע ברעמען, רויטלעכע האר, הענט און פיס, לאנגע, באוועגלעכע, זענען נישט איינגעשטאנען, האבן אנגעפילט דעם אריינגאנג מיט גבורה. דער קאצקער האט א קוק געטאן אויף די ווארשעווער וואוילע יונגען און א זאג געטאן מיט גוטן. אונז ווילן מיר זיין חבר. דאס וואס עטץ פראווינצער ווילט איז נאך נישט גענוג. איז וואס ווילט עטץ? האט דער קאצקער זיך א שטעל געטאן מיט די פלייצעס לעבן שטיקל וואנט. מיר ווילן עטץ זאלט נעמען אייערע טרייפענע פיס אונטער די ארעמס און זינגען לפיכך פון דאנען, אז נישט וועט מען ענק איינס ביי איינס ארויסנעמען פון קעלער אין פלאכטעס.

די ווארשעווער וואוילע יונגען, וואס זיינען נישט געווען צוגעגרייט צו אזא געשלעג, האבן זיך א רוק געטאן אויף קריק. מען האט זיך איבערגעוואונקען מיטן אנפירער, און אז עס איז געווארען א ווייל שטיל, אזוי שטיל אז מען האט געהערט דאס פייקלען פונעם דראבנעם רעגן, דאס קלאפן פון די טראפנס אין די גריבלעך וואסער, האט דער שרענסקער, א פערצען יאריגער חברה-מאן, א וויש געטאן מיט דער האנט א ווארשעווער חברה'מאן איבערן פנים פון אונטן ארויף און געפרעגט, ברויט צי טויט? דאס איז גענוג געווען. די פראווינצער האבן זיך א ווארף געטאן אויף די ווארשעווער, זיי פארטריבן צו דער קעלער שטוב מיט די אייזערנע שטאקעטן פענסטערלעך. פון דער קעלער שטוב האבן זיך א שאט געטאן פריער קינדער, דערנאך פאר'חושך'טע ווייבער. די פארחושכטע אידענעס, אויך פראווינצער, האבן אָן דעם אויסזען, אן דעם הילוך, נישט אזוי דערקענט ווי דערשמעקט דאס זייעריקע. אין דעם דערשמעקן איז געווען עפעס חיהשעס. מיט נאסע בעזימער, מיט שארפע דראפאקעס, האבן זיי זיך א יאג געטאן נאך די ווארשעווער אזוינע נישט אויפגעוואקסענע באנדיטן, אזוינע נעבוזראדנס. זיי מיינען טאקע אז ס'איז זייער ווארשע, אז ווארשע איז אויף זייער בארג מיסט געוואקסן, א בלינדע מכה אין זייער געשמדטע העלזער אריין. די חברה'לייט פון ביידע צדדים האבן געכאפט וואס ס'איז זיי געקומען אונטער די הענט, מ'האט זיך געווארפן איינער אויפן אנדערן, הענט פיס האבן זיך פארוויקלט, האבן זיך אפגעוויקלט, ס'איז אויסגעוואקסן א קאלטן. דער קאָלטן האָט זיך געקנוילט אינעם רעגן, געברומט מיט פֿאַרשטיקטע קולות, טויט! טויט! אין דעם געשלעג האָט אַ מעוברת-דיקע אידענע זיך פֿאַרטשעפּעט אַ פֿוס און איז טעמפּ, ווי אַ זאַק מעל, אַ פֿאַל געטאָן אין רעגן אַרײַן. די ווײַבער האָבן פֿאַרגעסן אָן געשלעג. זיי האָבן זיך אַ בייג געטאָן איבער דער טראָגנדיקער אידענע און אינאיינעם האָבן זיי זיך צעשריִען מיט באַנומענע קולות. זי מפּילט, זי גײט דאָך אָפּ מיט בלוט, זי דאַרף רחמים! ס'איז מיט אַ מאָל געװאָרן שטיל, אומהײמלעך שטיל. ס'האָט זיך געהערט, װי ס'רעגנט, װי דער רעגן סװישטשעט אין צעריסענע צעפֿאָרענע שיך. די װײַבער האָבן אומגעלומפּערט אַ הײב געטאָן די מעוברת-דיקע אידענע און זײַנען מיט איר אַרײַן אין קעלערשטוב. א שעה שפעטער, ווען די פראווינצער חברה לייט זענען שוין געווען די בעלי בתים פון קעלער, האבן זיי זיך שולדיגע געדרייט ארום דער קעלער שטוב. די זיבן יונגען האבן זיך די אויגן אויסגעקוקט, געווארט מען זאל זיי שיקן א שליחות, געווארט מען זאל זיי הייסן ברענגען נישט בלויז קיין הייבאם, נישט בלויז קיין דאקטאר, זיי זיינען גרייט געווען צו ברענגען ס'טעלערל פון הימל. די יונגען האבן צולייגט א פייער, האבן צוגעשטעלט אייזערנע טעפ וואסער. זיי האבן זיך גע'חידוש'ט פארוואס מען שיקט זיי נישט נאך חדר אינגלעך זיי זאלן זאגן תהילים. וואס שווייגט מען? וואס שווייגט מען? זיי האבן דאס אלץ איבער די ליפן נישט געבראכט. ביי יעדן אבער האט זיך דאס אלץ געקנוידערט אויף זיין שטייגער, ווי נישט קיין פרעמדע אידענע וואלט געגאנגען צום קינד, נאר א לייבליכע מאמע. דאס שטומע שווייגן, די טעפ הייסע וואסער, דער אומבאהאלפענער טאטע, אלץ איז געבליבן אזוי פריש אין זיכרון. און מיטאמאל האט זיך א טיר אויפגעפראלט, א אידענע האט זיך באוויזן, איר חושכ'דיג פנים האט אויפגעלויכטן. מזל טוב! וואס, א יונגל? א יונגל! א יונגל! די יונגען האבן אפגעאטעמט, געזוכט מיט די אויגן. וואו איז דער קאצקער? טאקע, וואו איז דער קאצקער? דער אנפירער דער קאצקער איז אנגעקומען פון בית עולם מיט א לעבעדיג הינדל. ס'וועט זיין א פריש שטיקל עוף פאר דער קימפעטארין. די יונגען האבן אוועקגעטענצלט איבערן הויף מיט מזל טוב. אויס רעגן, אויס חורבות, אויס הונגער, די היטלעך נא באקער, די הענט געהויבן ווי צום טאנץ. אויף סמאטשע גאס. אין קעלער שטוב אויף סמאטשע גאס האט זיך דער פארנאכט אנגעהויבן מיט א פאר שעה פריער. דער פיר-עקיגער הויף מיט די אפגעשילטע חושכ'דיגע ווענט האבן א קיילעכיג יאר נישט דורכגעלאזט אין קעלער שטוב אריין קיין פריש זון. ווינטער איז דער אוונט דא צוגעפאלן ארום איינס נאכמיטאג. פאר דער וועלט מלחמה האבן טרעגער און גאסן הענדלער באוואוינט דעם קעלער. היינט איז דארט א דור הפלגה. אן אנלאף פון גאנץ פוילן. דערצו פארדעכטיגע פארשוינען וואס דער טאג הייבט זיך ערשט אן ביי זיי מיט דער נאכט.

פון דער גרויסער הארעוואניע איז קוים געווען א קארטאפל און א שטיקל גריזנברויט צו דער זעט. און אז דער ווינטער האט זיך אוועקגעשטעלט, א שווערער ווינטער, האט ס'קליינווארג גענומען קרענקען. פריער קאקליש-הוסט, דערנאך טיפוס. פאר טיפוס האבן זיך אידן געשראקן. מען האט צוגענומען א טיפוס-קראנקן אין שפיטאל אריין, איז ער מער נישט צוריקגעקומען. די דייטשן האבן שוין אכטונג געטאן ער זאל נישט צוריקקומען.